וואס איז שפעטער? שפעטער ראש השנה אין צוויי טעג א גאנצע טאג אין בית מדרש מיט תקיעות. תכלית ווען ענדיגט זיך די גאנצע געשעפט דא? נו יעצט אז ס'העלפט מיט שירה און חופים אבער שוין פריער. אבער אויב מ'האט געפירט ווייל ס'איז לאנגערע סליחות און גייט ווייטער און ווייטער זעט ערב יום הקדוש פיר אזייגער פארטאגס מיט אזעלכע עופות. וואס גייט דא פאר?

יעצט קומט הושענא רבה א גאנצע טאג מען שרייט הקפות מיט הושענות מיט דעם זיגער דעם מארגן גייט מען נאר טאנצן ווי א קידוש חתן תורה חתן בראשית א קידוש זאגט נאר תכלית וואס גייט מען נאך מארגן פרעגט ער זיך מיט נאך אן גייט צוריק פונקט ווי פריער אה דער האט זיך גענומען טאנצן אויפן גרעסטן פאן דער אפטער רב האט זיך געזאגט ביסט א דארפישע קאפ און גייט אן נעמען פון דעם ביי אידן ווייסט מען פארקערט מען נעמט פון די מורא'דיגן

יעדער איינער מיט זיינע קבלות, זאגט דער חתם סופר יעצט די יארצייט חתם סופר, ביי די וואך שטייט אז זי האט דער נחש האט איר באוויזן וואס איז געווען, זי האט געזאגט ולא תוסיפו ולא תגעו בו דער רבונו של עולם זאגט נישט עסן פון דעם עץ. דער רבונו של עולם זאגט לא תאכלו ממנו. זי האט געזאגט פארן נחש, אז דער רבונו של עולם זאגט ניין, פרי העץ אשר בתוך הגן לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו פן תמותון איז אויך נישט צו אנרירן. זאגט רש"י, ולא תגעו בו הוסיפה על הציווי, לפיכך באה לידי גרעון. זי האט מוסיף געווען לפיכך באה לידי גרעון, הוא שנאמר אל תוסיף על דבריו. וואס איז געווען? ער האט איר באוויזן, האט ער געגעבן א שטופ צום בוים, איר באוויזן פונקט אין מיתה בנגיעה, אין מיתה באכילה.

ער האט געהאט אפגעמאכט אז פאר שווארצע פאר כושים פארדינגט ער נישט דאס זענען גנבים און שקרנים ס'איז דא נאר צרות מיט זיי ס'איז געווען דער שווערער זמן פאר אפאר יאר צוריק ס'איז געווען דער שווערער זמן אין די נכסי דלא ניידי די ריעל עסטעיט געווען שווערע זמנים בקיצור ער האט נישט געהאט צו פארדינגען נישט געהאט וועמען צו פארדינגען, ממילא ווען נישט געהאט וועמען צו פארדינגען, האט זי, און נישט געהאט קיין ברירה, איז געווען דארטן, ס'איז אראפגעגאנגען אסאך פון דעם, נישט געווען וועמען צו פארדינגען, די דירות זענען געשטאנען ליידיג, עס איז געווען עפעס א שווארצע כושי וואס ער האט זיך באוויזן ווי א גרויסע גביר, ער האט אים פארדינגען א דירה. האט אים יא פארדינגען אריבער אפאר חדשים ער צאלט נישט דער בחור צאלט נישט דער שווארצע כושי האט נישט געצאלט אפאר חדשים ער האט אים גערופן אין משפט האט אים געפרעגט האט געפרעגט דעם סוחר דעם שווארצן וואס צאלסטו נישט האט ער אנגעהויבן צו זאגן דארטן געווען נאר צרות אין שטוב קיין הייסע וואסער נישט געווען דער פארב פון וואנט איז אפגעשיילט געווארן די טירן האבן געריטשט די נשמה די טיר האט נישט געקענט פארמאכן וואסער צוטראגענע וואסער דארטן צעוויסטע וואסער ביי ווינטער איז געווען קאלט, זומער הייס, אלע תירוצים וואס מ'קען נישט מוכיח זיין אז ס'איז נישט ריכטיג. און יענער האט געזען, דער איד האט געזען, זאגט ער בכל אופן אז ס'איז צרות צרורות. א' ווייל ער האט גע'טענה'ט אזעלכע טענות, מ'קען נישט אויפווייזן, גיי ווייז אים אויף. און ב' אז דער שופט איז א גוי, און די עיקר ג' אז ס'איז דארט נאך געווען חוק הגנת הדייר, אז ס'איז דאך מגין אויפן דייר.

איז יעצט דארף מען די ערשטע זאך אננעמען שטארק, אננעמען מיט א פעסטקייט, איז ס'איז דאך באוואוסט. יא. אנגעהויבן דער טשעבינער רב פלעגט איבערזאגן יעדן שבת בראשית, האט עס געהערט איש מפי איש ביז צום חוזה מלובלין. עס איז געווען מרגלא בפומיה יעדן שבת בראשית האט עס געהערט דעם ווארט איש מפי איש ביז צום חוזה מלובלין. א סוף פרשה שטייט די וואך וירא השם כי רבה רעת האדם בארץ וינחם השם כי עשה את האדם בארץ שפעטער שטייט ויתעצב אל לבו ויאמר השם אמחה את האדם האט ער געזאגט טשעבינער רב אזוי האט דער חוזה מלובלין האט געזאגט וירא השם כי רבה רעת האדם בארץ דער בחור האט געזינדיגט האט געזינדיגט וינחם אבער דער בחור ראנגלט זיך נאך ער וויל זיין גוט ער לויפט אריין צווישן אידן ער וויל זיין גוט ער איז אדורכגעפאלן אבער ער וויל זיין גוט וינחם ה' כי עשה את האדם זאגט ער וינחם בלשון חרטה די גמרא זאגט ארבעה דברים הקדוש ברוך הוא מתחרט על שעשאן דער אייבערשטער כביכול האט חרטה אויף פיר זאכן איינע פון זיי יצר הרע זאגט ער וינחם ה' וואס מיר זאגט נאר איך בין שולדיג כביכול איך האב דאך באשאפן דעם יצר הרע אויב דער בחור נאר ראנגלט זיך מיר אבער ויתעצב אל לבו דער בחור האט אנגענומען די פוסטע מעשיות מיט עצבות ויאמר ה' אמחה את האדם מיר דארפן שוין קיין זאך פון דיר כל זמן אז דער בחור האלט זיך

זיי געבן אויף טאָג אָפּטשיד צו, ווען דער מענטש וויינט אויפֿן יצר הרע, כביכול וויינט מיט מיט אים חרבות ברען, מיר האָבן דאָך באַשאַפֿן דעם יצר הרע. אָבער ויתעצב אל לבו, זאָגט, איך קען נישט, איך ווייס נישט. עצבות? ויאמר השם אמחה את האדם, אַזאַ בריאה דאַרף מען נישט האָבן. און די ערשטע זאַך איז די התחזקות, די התחזקות פֿון די מענטשן. התחזקות. ווי זאָגט ער, די תּורה הייבט זיך אָן מיט אַ בית. פֿאַר וואָס?

ו און נאך אנעינים און מאזעינים מיט צוויי און יודעינים איז דאך פאלש ווייל נוח איז דאך פאלש איז רייש איז ווען נוח איז געבוירן געווארן איז זעה דא האט נישט די גדולים מיט א גרשיים מיט א אפילו א מענטש איז נישט איינמאל גרוש נאר גרשיים צוויי מאל פארטריבן פון געווארן פון גרשיים פארקנאקט דער ווייטער די גדולים געוויסע א רייס אויס דעם בלעטל זה זה טראכט נאר אויף דעם אויף דעם מינוט ינחמנו אזוי איז זיין נחמה א גוטן רייס ארויס דעם בלעטל אפילו ס'איז גרשיים איי כ'בין אין מיין מקום איי וואס גרשיים קען דעם גרשיים'דיג נאך דערצו פון אלע זיבן זייטן תלישא גדולה גיב עס א רייס ארויס און זה טראכט נאר פון דעם מינוט ס'הייבט זיך יעצט אן א ווינטער אין אַ געמיינע מאַסע אין זיין אַז זיי עפענען און אַ נייע בלעטל, אַ נייע בלעטל מיט שטייט אין תשועות חן, ס'איז געווען די ערשטע חסידישע ספרים האָט אַלץ בעל שם הקדוש. שרייבט ווען שרייט האָט אַ גרויסן יצר הרע, האָט אַ גרויסן יצר הרע, תשועת נפשם מיד שונא, זאָגט דער אייבישטער ריכטיג, אָבער ראשי חדשים כ'האָב דיר געגעבן ראשי חדשים קען זיך מתחדש זיין, ווי איז דיין התחדשות אויף דעם אויף דעם איז די קלעפּ.

א פייג, איך ווייס נאך הייסט א פייג, איינער וויל ווייזן יענעם איך פאף אויף דיין קאפ, לייגט ער אים אן דעם אגודל צווישן צוויי פינגערס און ווייזט אים א פייג, זאגט ער האט זיך געדרייט בעסער אן, איך בין פייג פייג פייג איך טו תשובה, נו ווייל די תוס' זאגט אז אדם הראשון אז מען האט אים ארויסגעווארפן פון גן עדן די תוס' היה מחזר על כל האילנות אדם הראשון איז געגאנגען צו אלע אילנות געגאנגען לא מקבל מען עס, מה היו אומרים לו, זאגט תוס' אמר רב ברכיה אמר רב ברכיה הא גנבא דגנב דעתיה דברייה אוועק פון מיר

ויתעצב אל לבו האט רבש"ע אריינגעטראפקעט אין זיי עצבות נאר נאר דאס קען ברענגען א מצב א מענטש איז בשמחה מיט התחזקות ער באנייט זיך ער באנייט זיך ער איז זיך מחזק ביז א חומה שטענדיג זיך באנייען איבער א נייעס אינגאנצן זאגט דער דברי שמואל די וואך האט געסטאדעוועט שטייט דארטן ותפקחנה נאכן נאכן חטא ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי עירומים הם ויתפרו עלה תאנה ער האט דאך געפונען א לשון פון דעם דברי שמואל דעם לשון זאגט ער שטייט ויעשו להם חגורות זאגט ער לאחר שעברו רצונו יתברך מ'האט געזינדיגט מיד הרגישו מה שעשו וראו כי עירומים הם שניכרת בעירום ובחוסר כל פון דעם איז געווארן נעבעך בעירום ובחוסר כל זאגט ער וואס איז טייטש בלי מצוה שכל העבירה

זאגט ער אפי' דאס זאגט ער זיי האבן זיך אונטער געגארטלט מען ווערט א נייע מענטש אויף פון יעצט זאגט ער ויעשו להם חגורות שלקחו עצמם להתחזקות לתקן בתשובה כמו שאומרים זיך אונטער געגארטלט זאגט ער לתקן מעשיהם מעתה הערט א לשון וואס ער זאגט יעצט לתקן ויעשו להם חגורות זיך אונטער געגארטלט לתקן מעשיהם מעתה ולבנות עולם מחודש כי בנפילת רוח אי אפשר להגיע לכלום רק על ידי שמחה ובטחון שטייט די פאטאס נאך גאט און געזינט די פון זיין אב דור געווארן פאר דער רב זאגט ער אבער זיך אונטער געגארטלט די ביטלאך שיקן אבער פארמאכט דעם בית דאן וואלט די תורה צו מיט דער בית פארמאכט צו אלע דריי זאכן קוק נישט וואס איז געווען יעצט קוק נאר גייט צו נעם אז מאן כי בנפילת רוח זאגט ער אי אפשר להגיע לכלום רק על ידי שמחה ובטחון אה ווער איז געווען דער ערשטער מיסטער שמיסט ווער האט געזאגט די ערשטע מוסר שמועס? ווער האט געזאגט די ערשטע מוסר שמועס אין די וועלט? די אייבערשטער. ווען די וואך האט ער געזאגט אין פרשת בראשית, צו וועמען? צו קין. וואס איז וואס איז געווען די מוסר שמועס? ויאמר השם אל קין, למה חרה לך ולמה נפלו פניך, פארוואס דארף די נאז אראפ? דאס איז בנפילת הרוח אי אפשר להגיע לכלום? ויעשו להם חגורות מ'גיט זיך גלייך א גארטל אונטער, טראכט נישט אין דעם עבר. יעדער איינער מיט זיינס, אבער ליגן אין דעם עבר דאס איז די גרעסטע בלאטע. ויעשו להם חגורות מ'גארטלט זיך אונטער שנעל. די טויבע ר' גאדל אייזנער, איך האב נישט מורא פון דעם עבירה, איך האב מורא פון דעם גוררת. לאזט אראפ די נאז, ממילא איז שוין גוררת, ערלעדיגט. שטענדיג א מענטש איז זיך מחדש ער באנייט זיך אינגאנצן געווען דער אלטער פיטסבורגער דער צדקת יוסף דער דער וואס איז אוועק זיין זיידע, זיין, דער איז אוועק זיין זיידע, ער האט געזאגט איבער די אלטע, ער האט געזאגט לעיני כל ישראל, ער האט געזאגט וואס האבן לעיני כל, לעיני כל האט מען צובראכן די לוחות, צובראכן די לוחות, ס'איז געווען ביטער כמו גאל, ס'איז א ירידה נוראה געווען אין רוחניות, נאכן עגל, יעצט טאנצט מען מיט די תורה, יעצט, יעצט, יעצט שטארק זיך, יעצט גיב זיך א שטארק, און הייב אן פון בראשית, וואס האבן לעיני כל, לעיני כל, וואס האבן לעיני כל דא טאנצט מען מיט די תורה, דא זאלסטו אנהייבן צו טאנצן זיך מחזק זיין, ויעשו להם חגורות. זיך מחזק זיין, פאר התחזקות. למה חרה לך ולמה נפלו פניך, דאס איז די גרעסטע קליפה. גרעסטע קליפה למה נפלו פניך. און מ'דארף זיך, און מ'דארף זיך געבן א שטארק כח. זאגט ער, מען האט שוין געשמועסט אמאל אסאך, ציווי זאל ווערן, פארוואס? ותן טל ומטר הייבט מען אן ערשט ז' חשון פארוואס ווייל די לעצטע זאל אנקומען זאל אים נישט רעגענען כדי שיגיע אחרון שבישראל לנהר פרת זאל אים נישט רעגענען האט מען שוין געשמועסט אויף אסאך דרכים פארוואס א קשיא איז פארוואס ערב פסח ווען מען גייט מען גייט ארויף עולה רגל זיין דארף צוריק קומען פון עולה רגל זיין דער קען אנקומען אין נהר פרת דער לעצטער דער קען אנקומען אין נהר פרת וועגן דעם

אבער איך מיין יעצט עפעס א אנדערע זאך. איין זאך האבן חזל זיכער קובע געווען, דאס ניסן נאך ימים נוראים קען מען נישט אריינגיין אהיימקומען מיט א בוץ אין פנים, דאס קען נישט זיין. שיגיע אחרון שבישראל לנהר פרת, דאס טאר נישט זיין, נאך ימים נוראים מיט א באטס! איז דאך א שרעק! למה נפלו פניך! ווי זאגט דער הייליגער בית אברהם, אז די וואך האט געשרייט דער בורא, ויקרא השם אלוקים אל האדם ויאמר לו איכה, ווי ביסטו געווען יענע וואך, ווי ביסטו געווען יענע וואך יום כיפור, ווייסטו? ווי ביסטו יעצט? איי מ'זעט וואס? דערמאן זיך פון ווי דו קומסט. און זיך א שאקל. זאגן דער רבי ר' העניך האט געזאגט, ס'איז אריינגעקומען אמאל א איד אין בית מדרש שבת חול המועד. א דארפסמאן, א דארפסמאן איז אריינגעקומען שבת חול המועד אין בית מדרש. און ער איז געווען זיכער אז מ'דארף דאווענען א יום טוב'דיגע שמונה עשרה.

זיי זאגן מיר ניין רדו עינים גאט אז דו איז ביי מיר גוט שידאב צו דאווענען יום טוב'דיגן שמונה עשרה מיר מיר גיין דיגן שמונה זיי האט מיר געזאגט דאס אז די די בעל תפילה גאנג מיט נאט איך ווי זאגט דער רבי ר' העניך אז יענער האט מאכן אין די דאס נאר ציגער זיין שבת ווי יום טוב דער חזן וויל פשוט ער וויל מאכן פארקערט פון זיך מאכן ער וויל גיין קעגן מיר דאס איז די גאס אבער רבי ר' העניך גייט די קאפ פון א דארפסמאן וואס פארשטייט נישט דער פראבלעם איז אין מיר נישט אין אים, איך דארף זיך געבן א שטארק. יענער, יענער, שטייט, איך דארף זיך געבן א שטארק. שטייט נישט דער פראבלעם איז נאר אין נאר אין מיר. יא, אין אלע ענינים, אין אלע מובנים. דאָך, דאָ, דאָ, אַ מענטש מיינט יענער איז נישט בסדר, ער ווייסט נישט אַז אַ בהמה, ער מיינט אַ חזן וויל גיין קעגן אים, פאַרשטייסט? חזן וויל גיין קעגן אים, ער כאַפּט נישט אַז אַז עפּעס איז אַ פּראָבלעם מיט מיר. געווען מיר אין דעם די ערשטע זאַך ווען אַ מענטש ווייסט ווי זיך דער לעכעוויטשער, ר' נח לעכעוויטשער האָט געזאָגט, אַ וישם השם אלקינו אויס, דער ווילסט יאַ קויז אויס ווען קול מוצאי. זאגט ער אזוי א מענטש איז א מאמין באמונה שלימה ער ווייסט אז אלצדינג איז אויפן בורא עולם ער ווערט קיינמאל נישט צעבראכן זאגט ער אם בהפסד ממון או בשאר מיני עסק והפסד שנעשה על וראיי ער ווערט נישט צעבראכן פאר וואס ווייל ער ווייסט אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה נמצא זאגט ער שלא פלוני עושה זאת יענער האט עס נישט געמאכט אין וגם חלילה מלומר שנאצו נאס אמאס

אז א מענטש ווייסט יעדע זאך פונעם אלופו של עולם, ער לעבט מיט סבלן, ער לעבט מיט סבלנות, ער ער לעבט שטענדיג מיט סבלנות, ער ווייסט דאך אלעס נאר פונעם בורא עולם אליין. מעשה איז געווען מיט רבי מענדעלע, ציגאנץ און רבי מענדעלע, דער תולדות האט אים געזאגט, נישט קיין השגות פון די צדיקים, אז דער תולדות האט געזאגט פאר רבי מענדעלע, ער איז געווען מטבע א גרויסע כעסן, מטבע איז ער געווען א כעסן, האט אים געבעטן עפעס א עצה קעגן מידת הכעס. רב מענדל האט אים נישט געענטפערט, רב מענדעלע וויטעפסקער האט אים נישט געענטפערט. שפעטער אריבערגעגאנגען א צייט, ער איז געפארן מיטן וואגן מיט זיינע תלמידים, און איינער האט אפגעשטעלט, האט געוואלט א היטש, א טרעמפ, א היטש, האט מען אים, עס איז נישט געווען קיין פלאץ, האט מען אים אריינגעלייגט דארט, ווי מען רופט עס דא אויפן באגאזש, וויאזוי רופט מען דאס זאך?

גליקליך איז א מענטש ככה ווי די אייבישטער האט צוגעשטעלט ער ווייסט אלס פון אייבישטן און ממילא ווען ער ווייסט אז ביי אים גייט שככה לו גליקליך איז א מענטש שככה ער פרעגט נישט למה נאר ער ווייסט ככה אז די אייבישטער האט אזוי געמאכט איז אזוי די בעסטע די עולם האט זיך צולאכט דארטן אין וואגן אויף די תולדות איז געווארן אלע קאלירן.

ונח, ונח מצא חן בעיני השם. דער אור החיים הקדוש די וואך

ויאמר ה', דא שטייט ויאמר ה' אל קין, לכן, כל הורג קין שבעתים יוקם, פרעגט דער אור החיים הקדוש, וואס איז די לכן? לכן, וואס האט ער געמאכט דא די גרויסע, לכן כל הורג קין, וואסער שכר דארף ער קריגן, וואס איז וואס האט ער געזאגט, האט ער געזאגט והיה כל מוצאי יהרגני, דער אור החיים הקדוש האט מורא'דיג געוואלד ער זאגט יא, קין האט אנערקענט די אמונה, האט אים דער רבונו של עולם פארשטעלט דעם פנים, איז כל מוצאי יהרגני דאס צו טרעפן עקסידענט דאס טרעפן קאראנע דאס טרעפן דאס וואס דו ווילסט ס'איז איין זאך דער פנים אז דער רבונו של עולם פארשטעלט דעם פנים דערפאר וועגן די אמונה האט דער רבונו של עולם געגעבן דעם שכר אז כל הורג קין שבעתים יוקם קיינער זאל נישט טון קיין שלעכטס פאר אים וישם השם לקין אות זאגט דער אור החיים הקדוש כידוע שטייט אין זוהר הקדוש א מענטש מאכט א מצוה ווערט א אות במצחו דער אות האט ער געשטעלט דער אות פון די אמונה דאס איז ווייל ער האט געזאגט די אמונה וישם השם לקין אות דאס איז געווען די אות דעם השם איז דער מצוה זאגט דער אור החיים הקדוש טעם לכן וואס מיינט דאס לכן כל הורג קין שבעתים יוקם היות זאגט דער אור החיים הקדוש שהכיר והודה האט שוין ארקענט שאם השם לא ישמרני כל מוצאי יהרגני אם השם לא ישמרני ביסטו מופקר דער אייבישטער זאל אפהיטן דאס נאר אכטונג אויף שמירה א שמירה עליונה

חתם סופר'ס יארצייט היינט ער זאגט א מורא'דיגע ווארט דער הייליגער חתם סופר א ווארט ער זאגט די וואך א מורא'דיגע ווארט דארף אביסל מחלחל זיין אין די איברים אביסל פארט מען הייבט אן א זמן גלאט, בחורים מ'הייבט אן א זמן, ער האט א מורא'דיגע יסוד אין גאנצן לעבן. מען הייבט אן א זמן, יעדער איינער וויל זיין גוט, יעדער איינער וויל זיין גוט, און דאס איז א גרויסע זאך ער וויל זיין גוט, אבער ס'דא אמאל א פראבלעם, אז ער זעהט ווי יענער, גיב א קוק ווי ער קומט אן, גיב א קוק ווי איך קום אן, ממילא ווערט ער צובראכן, ער האט גוט דער חתם סופר זאגט דא, ער גייט דא מיט עפעס א געדאנק וואס איז קעגן אלע זאכן וואס אונז האבן געלערנט אין חדר, וואס האבן מיר געלערנט אין חדר? אז היות עס שטייט ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים. קודם שטייט שני המאורות הגדולים די זון מיט די לבנה, שפעטער שטייט המאור הגדול לממשלת היום את המאור הקטן לממשלת הלילה, וואס האט מען געלערנט די פאריג וואס איז וועגן דעם, וואס איז די ראיה וואס, אז אין אונהייב איז די זון מיט די לבנה געווען, ביידע גלייך די זעלבע זאך, היינו הך. אבער היות אז די לבנה קטרגה, וואס האט זי געזאגט, אין שני מלכים משתמשים בכתר אחד, האט דער אייבערשטער געזאגט אזוי, אין שני מלכים משתמשים בכתר אחד, גיי, לכי מעטי עצמך. און מפייס צו זיין דערפאר האט מען געגעבן כוכבים. דער חתם סופר שרייבט אויף דעם, זיין לשון, ענין קטרוג הלבנה, ועונשה צריך עיון גדול. ער פארשטייט עס נישט. ער זאגט ס'קען נישט זיין אזא זאך, ווייל ער ברענגט ראיות פון חזל. אז מען זעט אז ס'האט געמוזט זיין מתחילת יצירתה די לבנה זאל זיין א קליינע מען האט געליינט יעצט שמחת תורה גרש ירחים קוקט אן די רש"י די לבנה מוז אויסקומען פונקט ווי ס'איז היינט אז נישט טויג עס נישט פאר די תבואה נישט פאר די פירות ער ברענגט אפילו פאר נהרות מיט מעיונות טויג עס נישט ווער רעדט אותות ומועדים וימים ושנים עס איז נאר אויב די לבנה איז אזוי אותות ומועדים וימים ושנים סדר העולם די גאנצע סדר העולם בישול הפירות מועדים ימים ושנים די מעיונות אלץ קען גיין נאר אויב די לבנה איז פונקט ווי היינט קליין, און ווי קענסטו זאגן אזא זאך אז אין אנהייב האט דער אייבערשטער באשאפן צוויי מאורות הגדולים? ס'קען נישט זיין אזא זאך, ס'האט געמוזט זיין קליין אין אנהייב, זאגט דער חתם סופר אויב דו ווילסט וויסן, איז אפילו לעתיד לבוא ווי שטייט והיה אור הלבנה כאור כאור החמה, ווי שטייט אבער שפעטער? אור החמה שבעתיים, דאס קען נישט זיין, די לבנה מיט די חמה קען נישט זיין די זעלבע זאך. ס'קען נישט זיין. קומט דער חתם סופר הייליגער חתם סופר א מורא'דיגע אויפטו. ס'איז א מורא'דיגע חיזוק. ער זאגט אזוי. דער אמת זאגט דער חתם סופר די לבנה איז באשאפן געווארן אין אנהייב קליין און די זון גרויס. נו אויב אזוי שטעלט זיך די קשיא. פונקט ווי היינט. נו אויב אזוי שטעלט זיך די קשיא. פארוואס ווייסן אונז אז ס'איז געווען דא א גאנצע מעשה? פארוואס? ווייל ס'שטייט פון פריער ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים. און שפעטער שטייט המאור הגדול המאור הקטן דערפאר ווייסט מען אז מ'האט באשאפן אין אנהייב ביידע גרויס און שפעטער האט מען קליין געמאכט אבער טאמער ווי די הייליגער חתם סופר זאגט אז אין אנהייב איז געווען קליין די לבנה קליין פארוואס האט באשעפער געגעבן שני מאורות הגדולים די הייליגער חתם סופר א מורא'דיגע ווארט ווייל די אייבערשטער האט געוואלט זאל אריינגיין אין לבות ישראל אז ביי מיר זענען די זעלבע זאך טאמער איינער זיצט און מוטשעט זיך א גאנצע טאג אין לערנען און ער קומט נישט אן די צווייטער וואקסט א גדול א ר' עקיבא איגר א חזון איש ביי מיר זענען זיי ביידע גלייך. שני המאורות הגדולים. דערפאר האט די תורה געשריבן די קליינע לבנה אויך גדולים, ווייל מ'זאל וויסן, זיין לשון פון חתם סופר, אז מ'האט באשאפן דעם לבנה קליין, און און די און די זון גרויס, שרייבט דער חתם סופר אין אנהויב זאגט ער, זי איז געווען זייער צופרידן פון אים, זאגט ער פארוואס, ווייל והנמלה הקטנה מרוצה בבריאתה כמו הפיל הגדול.

איינער קען נישט, איינער אן ארעמאן, איך קען נישט געבן מער פון פינף שקל אויף צדקה, פינף שקל ביי מיר אסאך, און ער איז אזוי מקנא, יענער האלט אויס דריי כוללים און ער גיבט פיר מיליארד דאלער א יאר אויף צדקה, און ער איז אזוי מקנא, האסטו בכלל נישט וואס צו מקנא זיין, ווייל דיינע פינף שקל איז די זעלבע זאך פון געבן א מיליארד דאלער, דערפאר שטייט שני המאורות הגדולים, שני המאורות הגדולים, דו קענסט נישט מער, דאס איז די זעלבע זאך. ס'איז די זעלבע זאך די פינף שקל מיט מיט די מיליארד. דער מיליארדער האט געגעבן פינף שקל איז השם ישמרנו, אבער דער וואס קען נישט געבן קען נישט געבן מיליארד. ער געבט די פינף שקל איז דערפאר שטייט שני המאורות הגדולים. צו דער קען לערנען אכצן שעה מעת לעת, ברוך השם האמת צו דער האט אז ווילן, דער צווייטער דארף גיין ארבעטן, נאר טפלי תלו ביה, און ער קען נאר לערנען צוויי שעה מעת לעת. אבער די צוויי שעה רייסט זיך ער איז דאס מקריב איז ביי מיר די זעלבע זאך שני המאורות הגדולים שני המאורות הגדולים זאגט דער קיאנקע אין גאבעס איז לאגער בוכע אין גדלות דע קאנט נישט די כמות רק באיכות המעשה ועבודה צו שטיין ווער דע מאבע ווער דע מאמע די טיער זיין מיט דאן העלט קיין צוויי דריי שעה אז מען קען שטיין פינף שעה שטיין פינף שעה בעסער אבער דו שטיי וויפיל דו קענסט איז דעם צו די זעלבע זאך פינגען אבער פינף שעה די זעלבע זאך ושוה הנותן מפרוטותיו הדלות לצדקה, דער געט דארט לעושר גדול המפזר הון רב לצדקה וחסד, דער עני ער געט וואס ער קען, ער די זעלבע זאך, שני המאורות הגדולים, די זעלבע זאך חשובים אזוי המתייגע בתורה ועבודה, אף על פי שאינו משיג כלום, ער מיטשעט זיך ער פארשטייט נישט. דער צווייטער איז אנגעקומען בלי עין הרע, און האט זוכה געווען השגות. ביי מיר איז שניי מהרס א גדול מיט אייבישט ער האט זיך געמוטשעט קומט מען ביי שנייען אל כן קרא אויס און שניי מהרס א גדול מיט מישן מיט משלתם באוילם קומט מען ביי שנייען נאס קים אנוג זאט אויב אוילם אב שיך האט קוטן מיר האט גודל בקאמעס דאך איז ער ער לערנט פאר אפשונע אבער קודם ביי חיזר שניי גדולים איר פארשטייט די מיליארד דאלער מיט די פינף שקל ביי מיר גלייך אזוי דארף מען אריינלייגן אין קאפ נישט נאר דאלערס, אויף דאלערס פארשטייט מען עס בעסער חוץ ווען מיט דאלערס, אבער די זעלבע זאך ביי אלסדינג, למשל אז דא שטייט אזא עובד ער דאווענט אין יעדן שבת, א גרויסע עובד, יעדן שבת ס'איז א רעש אין נשמת, דא שטייט א צווייטער א צווייטער אינגערמאן וואס ער קען נישט רעש'ן, ער קען נישט, ער איז נישט צו דעם, ביי אים איז נאר, מ'באמ ח,

איך וויל הייסן קטן. פארוואס? ווייל צדיקים, זיך נעמען צו לבנה, דוד הקטן, שמואל הקטן. צדיקים וואלט זיין א קטן. זי וויל זיין א קטן. איך וויל א, אזוי האט זי געשריגן. האט דער אייבערשטער איר געזאגט, דו מאכסט דא א פראבלעם. ווייל ווען דו וואלסט טאקע געווען גדול, ווען דו וואלסט געווען גלייך מיט די זון, וואלט, און דו ביסט זיך מקטין, וואלט איך דיך גערופן קטן. היות אבער דו ביסט דאך בעצם טאקע קטן, און טאמער כ'וועל דיר רופן קטן, וועט דאך דער עולם נישט וויסן דעם מסר.

פארוואס מען רופט דיר קטן? חלילה ווען מ'זאל נישט טראכטן אז דו ביסט קליינער וועגן דעם הייסט דו קטן. ווייל ביי מיר איז נישטא קיין זאך א קט קטנות וכמות. ביי מיר, איך מעסט נאר איכות און דאס איז. א מורא'דיגע יסוד רבותי. א מענטש טוט וואס ער קען און ער כאפט נישט. א מענטש ארבעט א גאנצע טאג. ער רייסט זיך אויף צוויי שעה לערנען. ער איז די זעלבע זאך ביים אייבערשטן פונקט ווי דער וואס האט געלערנט אכצן שעה. ער האט זיך געריסן אויף די פאר שקל צו געבן אויף צדקה. יא, ער האט זיך געריסן, דער איכות, דער איכות די עיקר, דער איכות. נישט א מענטש וואס זאל ח י, יא. שטוינט. איך האב נישט געמיינט דו, מיר אלע האלטן מיט די חיזוק פון די זאך, און נישט זיך לייכט מאכן דאס לעבן פון די זאך, איר פארשטייט? די די די די אמת איז, ווען א מענטש טוט אלעס באיכות וואס ער קען, זאל ער וויסן אז פונקט ווי דער מאור הג.

עד היום שטארבט מען נאר וועגן דעם חטא. אבער נישט מבייש זיין קיין מענטש. אז איך גיי אזוי אנקומען משה מ'זאגט גיי דארטן. גיי דארטן א מינוט לעבוד את האדמה. איך וועל מאכן די טיר. שטייט איינער שמעקט עפעס צו רעדן עפעס פריוואט זאגט ער גיי ווארט א מינוט. אפילו פאר א חוטא טאר מען דאס נישט זאגן. די גבאים פון סאטמאר רב זכרונו פלעגן זאגן אז ער האט קיינעם נישט געזאגט און איין איינקל דארף רעדן איך טו דאס. האט ער קיינעם נישט געזאגט אז ער דארף גיין ארויס פון צימער, זאג גיי אריין אין צווייטן צימער. זעט ער, נו ב ה דא די צעלייגער האסטו נישט געזען אפילו גיי אריין. זאג איך, עטס געזען סאטמאר רבי די דארפסט גיין דארטן און. דאס איז. דער נישט מבייש זיין קיין מענטשן דער זעיר השמשון די וואך זעיר השמשון האט געשריבן די ספר מורא'דיגער זעיר השמשון זאגט די וואך אלע ווייסן פרייש די וואך קומט צו דעם וואס א שמיים זאגער זאגט רשי מתחילה אולי במחשבה לבראו במידת הדין וואו שאין אדם זקן

וואלטן געווען אלע קדושים. איז די אין העולם מתקיים? זיין לשון איז ער פרעגט ואם היו כולם צדיקים למה אינו יכול לעמוד? זיי וואלטן געווען א עולם של כולו צדיקים. אויב איז מידת הדין איז נישטא קיין זאך, איז נישטא קיין מידת רחמים, איז א מענטש זינדיגט אויפן פלאץ געשטארבן איז נאר כולם צדיקים. וואס איז פשט אין העולם מתקיים? א וועלט קען נישט שטיין נאר צדיקים? זאגט א מורא'דיגע תירוץ.
קלאר אז אלע וואלטן געווען צדיקים. מידת הדין וואלט געווען אלע צדיקים. אבער איין זאך וואלט נישט געווען, וואס? פארוואס דארף מען אים זיין גומל חסדים? פארוואס דארף, זאגט ער ווייל ס'שטייט והלכת בדרכיו, ומה הוא רחום אף אתה רחום, דערפאר דארף מען אים זיין גומל חסדים. אויב דער אייבערשטער זאל שאפן נאר מיט מידת הדין, זאגט ער וואלט קיין גומל חסדים נישט געווען. אין עולם קיים על שלשה דברים העולם עומד, תורה עבודה גמילות חסדים, די וועלט וואלט נישט געקענט שטיין. ער האט זיין לשון, זאגט ער דעם לשון אזוי. וואס וואלט געשען ווען ס'איז נישטא, ווען ס'איז נאר מידת הדין אן מידת הרחמים? איז זאגט ער, והיתה קנאה ושנאה ותחרות בין אדם לחבירו, והעולם לא היה יכול לעמוד אף על פי שהיו זהירים בעבירות שבין אדם למקום, במידת הדין וואלט געווען זהירים אין עבירות שבין אדם למקום, אבער בין אדם לחבירו וואלט נישט געווען, ס'וואלט געווען קנאה שנאה ותחרות, אזא וועלט קען נישט זיין זאגט ער. זאגט ער ווען רענק זי רוש איינער נאך און האמער צו דעם מיט דער רחמל אין דעם דער דארף לערנען מיט דער רחמל איך האב נאר דער רחמל
אויף אנדערע ווערטער וואס שטייט דא אז דער בוש האט מען ווארט גענומען ווען נאר נאר מוקם זיי זיי מענטש ווען נאר נאך חבר ווייל במיט דער דין אליין וואס מען נאר מוקם גאלד וואס מען אלע נאר צדיקים אבער דער וואס געווען דער בראך בא בנודם לחבר

א קליינע תשובה, אז דארטן איז געווען עפעס א גראטשקע מיט א מרא דאתרא, האבן זיי געוואלט עפעס זיך נעמען קעגן אים, איר פארשטייט זיך נאר לשם שמים, אבער האט ער זיי געזאגט אויפהערן מיטן גראטשקע, און ער שרייבט זיי דארטן א קליינע תשובה, שרייבט ער דארטן אזוי, כשם, פונקט ווי חזל זאגן קשה עונשן של מידות, מידות מיינט משקולות, פון משקולות, יותר קשה עונשן של מידות יותר מעונשן של עריות מיט א עין,

ער זאגט זיי זאלן זיך אננעמען מוותר זיין און זיך בארואיגן דארט. אפילו די גמרא זאגט אוי איז חזקות די עולם געדענקט די גמרא אין החליל אז שלמה המלך האט געזען דארטן די מלאך המוות איז צעבראכן ער האט געזאגט צו אים פרעגט וואס ביסטו צעבראכן וואס האט ער אים געזאגט

אז איך האב געהאט א פקידה נעמען זיי אויפן פתח העיר לוז און זיי זענען געזעצן ביי דיר אבער יעצט בין איך פרייליך האסט זיי געשיקט קיין לוז איך האב געהאט א פקידה פתח העיר לוז שכוח האסט זיי געשיקט פתח העיר לוז וואס זאגט די גמרא אויף דעם מיד פתח שלמה ואמר רגלוהי דבר איניש אינון ערבין לו די פיסעלעך זענען די ערבים ס'וועט גארנישט נישט העלפן לאתר דמתבעי

יא, און ס'איז נאך א נקודה רבותי דער אור החיים הקדוש זאגט די וואך, דער אור החיים הקדוש די וואך לא ידון רוחי באדם, לא ידון רוחי באדם, זאגט ער ביז לא ידון רוחי, די גאנצע פרשה דער רבוש ע רעדט מיט נחש, מיט חווה, מיט אדם הראשון, פון די נביאים, דער רבוש ע רעדט צו זיי, ויאמר השם אל הנחש, ויאמר השם אל האדם, מ'האלט אין איין רעדן, צו טראגן די פוסטע מעשה, פו! דער דור המבול לא ידון רוחי, איך וויל דאס. וויל איך נישט לא ידון רוחי ס'האט זיך אפגעשטעלט די אלע געשעפטן און א מענטש האלט זיך אור החיים הקדוש א מענטש האלט זיך בקדושת החיים ביראת שמים ווי זאגט די בית אברהם די בית אברהם זאגט ויראו בני אלקים זאגט ער לכל השיטות ס'איז דאך דא אפאר שיטות די בני אלקים ויראו בני אלקים את בנות האדם זאגט דער בית אברהם לכל הפירושים

מען וויל זאגן מענטש מיינט א מענטש האט יראת שמים ער איז א ערליכע איד ער איז א צדיק א צדיק נישט קיין צדיק איז א מענטש א נישט איז ער א חיה ער איז דער צדיק שלו ער שרייבט א סאך ערגער זאגט ער זי זאגט ער זאגט אזוי ער ברענגט דעם זוהר הקדוש די וואך דער זוהר הקדוש זאגט אז ווען אייבישטער האט געזאגט נעשה אדם האט דער מענטש גענומען פון אלע חיות און האט ארויסגענומען תכונות פון דעם מענטש דא ליגט א לייב א גאנצע גן החיות ליגט אין דעם מענטש אזוי זאגט ער איינער אז דאס איז פשט אין זוהר נעשה אדם מ'האט גענומען אלע חיות, אלע בהמות, מ'האט אריינגעלייגט אין די מענטשן. אויב מען וויל קען מען זיין א גיבור כארי. ווארט, וואס איז דא דא ארי? ס'איז דא א עז כנמר, ס'איז דא אלע זאכן איז דא דא. זאגט ער למעשה, ליגט דא אזא גן החיות, זאגט ער, אין לך חיה רעה קשה מזו פון א מענטש. וואס דארף מען פאר א חיה רעה? א שלשלת. די שלשלת איז די יראת שמים. זאגט ער, כי זה כל האדם על הנמשל את החיה רעה. זאגט ער, גארנישט ערגער פון א חיה רעה.

נו, דער אייבערשטער האט באשאפן אלע חיות, אלע בהמות, האט באשאפן א מענטש. מענטש, וואס איז דער מענטש? רוח ממללא. רעדן. וואס איז דער מענטש? דער מענטש, וואס איז דער אדם? ער רעדט. די וועלט זאגט, נישט דער מענטש זאגט עס אז אז אלע אנדערע איברים האבן דאך פאר זיך די אויגן, איך דארף עפעס זען. די אויערן, איך דארף הערן. דער נאז אויך פאר זיך, אלץ איז פאר זיך. אבער איין אבר וואס איז נישט פאר זיך, דער מויל. רעדן צו זיך דא איינציגע, אבער אזוי נארמאל איז דער רעדן נאר פאר יענעם. דער רעדן איז נארמאל נאר פאר יענעם. דער די גאנצע מענטש איז באשאפן געווארן פאר יענעם. די וועלט זאגט אזוי, די גאנצע די גאנצע מענטש איז נישט פאר זיך, ויהי האדם, אז נישט וואס טאר ביינעם. די גאנצע מענטש איז רוח ממללא. יא, ס'איז פאר יענעם, יענעם צו געבן, פאר יענעם צו געבן. ווי די ליובאוויטשע ווארט דארטן אז די הארץ, נאר יעדע זאך איז דאך אויף די רעכטע זייט, פארוואס איז די הארץ אויף די לינקע זייט? ווייל ווען איך זיץ קעגן איבער דיר איז ביי דיר איז מיין הארץ די רעכטע זייט, ביי דיר איז מיין הארץ די רעכטע זייט, ווייל די הארץ דארף זיין פאר יענעם.

תפילה, רעדן צום אייבערשטן, נאר רעדן צום אייבערשטן, דאס איז די גאנצע, ויהי האדם לנפש חיה, ווען ס'איז געווען ויהי האדם לנפש חיה נאך נישט געווען חוה, עס איז שפעטער געווען ווען איך בין געקומען צו וועמען, וואס איז רוח ממללא? רוח ממללא איז דאווענען, דאווענען, דאווענען, דאווענען, דאס איז די גאנצע מענטש, ווי ער זאגט דעם, דער רש"י זאגט דאך די וואך ואדם אין לעבוד את האדמה.

וואס זאל איך זאגן אז איינער האט אים אליין די אייבישטער האט געזאגט גיי מאך. פארשטו זעט מען פון דעם אז אפילו א זאך וואס די אייבישטער האט געזאגט אבער דער רבונו של עולם האט געשאפן אז אן קיין תפילה קריגט מען נישט דו מוזט זאגן אליין השם אליין מוזט שרייען די צווייטע ראיה ווייל ראש השנה יום כיפור האט מען דאך אלץ אויסגעפועלט וואס בעטסטו יעצט ווייטער? יעצט אן קיין תפילה קריגט מען גארנישט אפילו ס'איז שוין געשריבן געווארן ראש השנה יום כיפור אבער דו ווייסט אויף דעם איז אלעס. די טייטש איז דו האסט דו האסט גערינגער א אוצר גאלד, אבער די מיט דעם שליסל איז נאר מיט תפילה, אן קיין תפילה האסטו נישט דעם שליסל. ראש השנה יום כיפור האט מען דאך אלץ אנגעשריבן, אבער פאר די רבי די די מיט יעצט דאווענען. מיט דאווענען! און ווייסט וואס איז געווען דארט נאך א אינגל וואס ער געווען ווען ער געווען א אינגל, איז ער געווען אין דאס גרויסן כעס אויף אלע קבלנים, א קבלן וואס בויעט בנינים וויאזוי רופט מען עס?

אז דו ווילסט וויסן וואס איז זיין שותף פון די קומענדיגע וואך אין די בריאה, וויפיל פראצענט לייגסטו אריין אין דעם שבת? ווילסט וויסן וויפיל וויפיל די וויפיל איז די שותף פון די אנדערע וואכעדיגע בריאה? עס ווענדט זיך נאר אין דיר אליין. ווילסט אריינלייגן, ווילסט אריינקאכן. ביסט א שותף. זאג מיר, ביטע געב שוואוירסקי. מען פלעגט אים מזכיר זיין. האט ער געווינטשן, געווינטשן. האט אים געפרעגט א שאלה א אפעראציע, האט ער געזאגט נאך שבת, שבת איז א נייע וועלט. קען איך זאגן פאר שבת, קען זיין פאר שבת יא, נאך שבת ניין.
יא, א שבת דער אייבערשטער גיט דיר די כח צו ווערן א שותף, דארף מען פשוט אויסנוצן, אויסנוצן, אויסנוצן די זוהר הקדוש האלט אין איין איבערחזרן אז דו בייסט זיבן דער זמן ברכה לדברו כל שבעים ושבעים שבת, דא איין זמן פון ברכה ליל שבת

דו ביסט פונקט נאך אין עונג ביז נאך שבת בראשית. שבת. אבער דו ווייסט דער דובנער מגיד האט געזאגט אז אז ס'איז געווען איינער וואס ער געווען ביים רבין נישט געהאט פרנסה. ער דארף האבן פרנסה.

זי זאגט נעם א טאבלעט און לאז מיך אפ גיי בארואיג זיך וואס מוטשעסטו? די רבי איז די גרעסטע ביז מ'האט מיר געמערקט בקיצור ס'איז געווארן דארט מער טירונגען צו בענטשן זיך און צו שעלטן ס'איז געווארן דארט א קריגעריי און דאס איז געווען די ערשטע ביזנעס זאגט דער דובנער מגיד אזוי דער רבונו של עולם זאגט ברכת השם היא תעשיר זו שבת שטייט אין מדרש נישט דא קיין אנדערע זמן ברכת השם היא תעשיר זו שבת קענסט מיטן וואך א גאנצע וואך שטיין און געבן א ברכה א ברכה דא איין זמן ברכת השם היא תעשיר זו שבת זאגט רבי שמעון דא איין זמן פון ברכה דאס איז שבת נאר וואס דען ווענדט זיך וואס דו וועסט טון מיט די שבת אז דו האסט דיין ביזנעס אדאנאטן דעם די הפלה

דער רעדט שוין דאס געליטן אין מינים נעשה שותף און מאסע פון געווער דער רבי שלום חיים האט געזאגט נעשה שותף מיט די וויעס ווי דער געזאגט דארט נישט עפען עשטאל ער האט געמאכט קידוש האט זיך געגעבן א גארטל אונטער האט ער געזאגט מען גיט זיך א כאפ מיט וועמען מען ווערט שותף און צו וועמען מען דארף זאגן אז דאס מען דארף זיך גוט אונטערגארטלען מיט וועמען ווערט מען שותף מיט וועם ווערסטו שותף און מען נעמט די פשוטע מענטש יעדע מענטש ווערט אין דעם גרעסטן פארנעם גיי ניץ עס אויס כאפ אריין חברים! זיי זאגן אויך נו אז זיי האבן געזאגט עפעס א ווארט אז אז גייט צינדן לעכט און נישט גיין צינדן לעכט שטייט דאך אין מקדש דעם שטוב לעכט צינדן לעכט אין בית המקדש איינער איז אריינגעקומען יא איינער האט א דארפסמאן א תם און נישט קיין בר דעת נו ער קומט אריין און ער זעהט ווי ס'טוט זיך דארטן מען שעכט מען שפריצט בלוט מען מאכט די חללים און ער זעהט דעמאלטס פינגער אויף זיי להבדיל א פינגער א יאטקע האט ער נישט קיין פראבלעם ער איז דאך נישט קיין בר דעת אבער ווען מ'גייט צינדן נר זאגט ער ניין ניין ניין ניין דאס איז שוין עדות שהשכינה שורה בישראל שוין פארשטאנען זיך אביסעל מישט שוין מגדל דעת ווי די בלוט און נאך אלס דינג די בעלזע זאך זאגט אים די הגר ז רבי זאל האט נישט פאנדזשעט

מיין זאכן וואס דער איך מאך עס נישט אוועק ס'איז אן עונג שבת ס'איז עונג שבת אבער איך ווייס דאס איז געזאגט דארטן ער געפרעגט דארטן ער זיצט און פלאפקעט דארט א גאנצע דברים בטלים ומבוטלים זיצט און פלאפקעט אפ א יעדן שבת און ער פרעגט אים ווי שטייט אין שלחן ערוך אז מען טאר נישט מען זיצט מיט די פאפיטעס מען קלאטשקעט און פלאפקעט און ווי שטייט אין משל ומדובר ווי שטייט עס? דער דער דער איר זאגט אז איך זאג זאגן וואס? ס'געגאנגען אמאל דער דער ס'געזאגט פריער בואי כלה בואי כלה שבת מלכתא געגאנגען אמאל דער כלה איז געגאנגען צו די חופה און אויפן וועג האט איינער גענומען א שטיק בלאטע און געווארפן אויף די חופה קלייד קומט צו וויינען זאגט גלח איך אלעס פרעגט וואס איז געשען איז אריין אין אויוון? גולם איז נישט אריין אין אויוון איז אריין גלח איך אלעס

גאד בלעס, ווי שטייט עס? גידער א שבת קודש, דער איד זאל קענען זיך דערהייבן מיט די שכינה הקדושה, דער רבונו של עולם ביי יעדן איינעם אויפן ברכת השם היא תעשיר, דו ווייסט ס'איז א זמן ברכה, יעדער איד אויפן גרעסטן פארנעם, נוץ עס אויס, נוץ עס אויס, און דארף דיר מסביר זיין די גרעסטע ברכות וואס יעדער איד קען אנקומען, און די אייבערשטער זאל זיך נאכן שכל טאקע אויסצונוצן, אויסצונוצן און מקבל זיין אלע ברכות.